בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף ע"ט, מיר הייבן אן דף ע"ח עמוד ב', די צווייטע שורה פון אונטן, מתיב רב חסדא, איז אזוי, מיר האבן נעכטן געזען א מימרא פון רבי חנינא, רבי חנינא האט געזאגט, השותק על מנת למיקט, מפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים, פשט די דין וואס שטייט אין די תורה אז א מאן קען נאר מפר זיין ביום שמעו, דאס איז טאמער ער איז שטיל געבליבן יענע טאג, סתם, אדער ווייל ער האט געוואלט מקיים זיין, אבער טאמער ער איז שטיל געבליבן ווייל ער האט איר געוואלט אנטון, פשט אין אמת'ן אריין האט ער געוואלט מפר זיין דעם נדר, אבער ער האט איר געוואלט אנטון, ער האט געוואלט ציען די נערוון, איז ער שטיל געבליבן, דעמאלט זאגט רבי חנינא הייסט עס נישט אז ער איז שטיל געבליבן, ס'הייסט נישט ער האט מקיים געווען, און ער קען שפעטער מפר זיין דעם נדר אפילו צען טעג שפעטער אויכעט. אזא מימרא האבן מיר געזען פון רבי חנינא. מתיב רב חיסדא, פרעגט רב חיסדא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם, ס'איז דא געוויסע חומרות ביי הקמה וואס איז נישט דא ביי הפרה, און ס'איז דא געוויסע חומרות ביי הפרה וואס איז נישט דא ביי הקמה, און די ברייתא רעכנט אויס חומר בהקם, די חומרא וואס איז דא בהקם וואס איז נישט דא בהפר, איז שהשתיקה מקיימת ואין שתיקה מבטלת, אז מ'איז שטיל ביום שמעו איז די נדר מקוים, אבער אז מ'איז שטיל קען מען נישט מפר זיין א נדר מיטן זיין שטיל אפילו ס'איז קלאר אז דער מאן איז שטיל ווייל ער וויל מפר זיין העלפט עס נישט מ'דארף קלאר ארויסזאגן אז מען וויל מפר זיין. די זעלבע זאך נאך א חומרא וואס איז דא ביי קיום וואס איז נישט דא ביי הפרה, איז קיים בליבו קיים, הפר בליבו אינו מופר, אז טאמער די מאן איז מקיים די נדר אין זיין הארץ, ער זאגט ביי זיך אין הארץ אז די נדר איז מקוים איז ברגע וואס ער טראכט דאס ווערט עס גראד מקוים, מה שאין כן ביי הפרה איז נישט דא אזא זאך, יעצט פון ווי ווייסט מען טאקע אז קיים בליבו קיים, איז די ר"ן זאגט מען לערנט עס ארויס פון דעם וואס די פסוק זאגט טאקע אז ביום שמעו נאך ס'גייט אריבער די טאג ווערט עס מקוים, פארוואס? ווייל אז דער מאן איז שטיל געבליבן א גאנצע טאג איז א ראיה אז ער וויל עס מקיים זיין, זעהן מיר דא אז צו מקיים זיין דארף מען נישט זאגן מיטן מויל נאר מיטן הארץ אליין איז אויך גוט, און ממילא טאמער ער איז שטיל סתם איז סוף טאג ווערט עס מקויים, טאמער אבער ער טראכט קלאר אז ער וויל מקיים זיין איז ברגע וואס ער האט די מחשבה העלפט עס, ס'ווערט מקויים, מה שאין כן ביי הפרה איז נישט דא אזא זאך. נאך א זאך זאגט די ברייתא, קיים אין יכול להפר, הפר אין יכול לקיים, פשט איז ס'איז א באזונדערע דין אז נאך הקמה איז נישט דא קיין הפרה, נאך הפרה איז נישט דא קיין הקמה, אזוי שטייט דא אין די ברייתא, באלד וועט מען זען די גמרא וועט פרעגן אז די אלע זאכן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט איז חומרות ביי הקמה וואס איז נישט דא ביי הפרה, די ברייתא האט דאך אבער מקדים געווען אז ס'איז אויך דא חומרות ביי הפרה וואס איז נישט דא ביי הקמה, פון דעם האט די ברייתא נישט גערעדט, אבער על כל פנים וואס האט מען געזען דא אין די ברייתא, קתני, שהשתיקה מקיימת, שטייט דא קלאר אז שווייגן טאמער די מאן איז שטיל איז דאס מקיים, מאי לאו, וואסערע סארט שווייגן רעדט מען דא? לכאורה רעדט זיך אפילו בשותק על מנת למיקט, אפילו ביי אן אופן וואס ער איז שטיל געבליבן איר אויפצורעגן, פון דעסטוועגן סוף טאג ווערט די נדר מקוים, איז א קשיא אויף ר' חנינא, זאגט די גמרא לא, בשותק על מנת לקיים, ס'קען זיין די ברייתא רעדט אז די מאן האט געשוויגן על מנת לקיים, דעמאלטס. אזא סארט שתיקה איז מקיים, אבער שותק על מנת למיקט קען זיין נישט. איי פרעגט די גמרא, היינו קיים בליבו קיים, טאמער שותק מיינט שותק על מנת לקיים, איז דאך די זעלבע זאך ווי קיים בליבו, שותק על מנת לקיים מיינט דאך קיים בליבו, איז פארוואס רעכנט עס אויס די ברייתא אלס צוויי אנדערע ציורים? זאגט טאקע די גמרא אלא בשותק סתם, פשט שותק מיינט, די מאן איז סתם שטיל געבליבן, אן קיין מחשבה לקיים, אן קיין מחשבה למיקט גארנישט. ווייטער וואס שטייט אין די ברייתא קיים בליבו מיינט אז ער האט געטראכט טאקע מקיים צו זיין, אבער שותק על מנת למיקט,

טאמער מען האט מקיים געווען האט מען שוין געזען אז נאכן מקיים זיין קען דער מאן דער טאטע קען גיין צו א חכם מבטל זיין די קיום אבער ביי הפרה איז נישט דא אזא זאך מען קען נישט מבטל זיין א הפרה איז על כל פנים האמיר נאכנישט קיין קשיא אויף רב חנינא מתיב רב כהנא, פרעגט רב כהנא א קשיא אויף רב חנינא פון אן אנדערע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק, ואם החרש יחריש לה אישה וגומר, די פסוק זאגט דארט ווייטער ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום, והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אותם,

האט מען אפגעפרעגט ר' חנינא, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט ס'אפגעפרעגט, ולוקים הא בשותק על מנת לקיים, הא בשותק סתם, פשט, שטייט דא צוויי מאל, קודם שטייט החרש יחריש, און נאכדעם שטייט כי החריש, איז זאג, אז החרש יחריש רעדט זיך שותק סתם, און כי החריש לה רעדט זיך שותק על מנת לקיים, אבער ווען ס'איז שותק על מנת למיקט, קען זיין ר' חנינא איז גערעכט אז די נדר איז נישט מקוים, ענטפערט די גמרא ניין,

און מען האט אפגעפרעגט ר' חנינא מתיב רבא, פרעגט יעצט רבא נאך א קשיא אויף ר' חנינא, און ווי דער ר"ן שמועסט אויס בעצם מ'האט שוין אפגעפרעגט ר' חנינא אבער פון דעסט וועגן איז דא אזא זאך מען זעט אסאך מאל אין די גמרא די גמרא פרעגט אפאר פירכות אז טאמער וועסט אפפרעגן איינע פון די פירכות איז דא אנדערע פירכות איז מתיב רבא פרעגט רבא נאך א קשיא אויף ר' חנינא פון אונזער משנה וואס אונז האבן געזען דף עיין ו' די משנה האט דארט געזאגט נדרה עם חשכה, מיפר לה עד שלא חשכה, שאם לא הפר וחשכה אינו יכול להפר, אז טאמער א פרוי האט געמאכט א נדר שבת, קען דער מאן מיפר זיין דעם נדר ביז מוצאי שבת ווייל נאך מוצאי שבת איז פארגאנגען קען מען מער נישט מיפר זיין, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט דארט אין די סוגיא אז פארוואס האט די משנה אנגעכאפט דווקא שבת ווייל די משנה האט עס געוואלט קומען לאזן הערן אז אפילו דער נדר איז נישט לצורך השבת, פון דעסטוועגן קען דער מאן מיפר זיין דער נדר שבת, אפילו נארמאל טאר מען נישט מיפר זיין שבת, מען מעג עס טוהן, פארוואס? ווייל אנישט, טאמער די מאן האט נישט מיפר זיין שבת וועט זיין צו שפעט, און ממילא איז דא א צורך צו מיפר זיין דעם נדר אפילו די די הפרה אליין איז נישט לצורך שבת, לאט מען די מאן מיפר זיין דעם נדר שבת. איז אויף דעם פרעגט רבא, אמאי, להוי כשותק על מנת למיקט, פשט, טאמער ר' חנינא איז גערעכט אז שותק על מנת למיקט הייסט נישט מקיים געווען, איז כל שכן דארט ווי די מאן איז נישט מיפר וועגן ס'איז שבת קודש, אוואדע און אוואדע העט עס נישט הייסן אז ער האט עס מקיים געווען, און מוצאי שבת העט ער קענען מיפר זיין, און פון דעם אז מען זעט נישט אזוי, פון דעם אז מען זעט אז די משנה זאגט אז ער קען נישט מיפר זיין מוצאי שבת ממילא מוז ער מיפר זיין שבת אפילו ווען די הפרה איז שלא לצורך שבת, איז תיובתא, איז פון דא נאך א פירכא אויף ר' חנינא אז מען זעט ס'איז נישט דא אזא זאך נאך ס'גייט אריבער די טאג העלפט נישט קיין תירוצים אז ס'איז געווען על מנת למיקט צי געווען וועגן שבת, ס'העלפט גארנישט, מ'קען שפעטער נישט מפר זיין דעם נדר, די נדר איז מקוים. מתיב רב אשי, פרעגט רב אשי יעצט נאך א קשיא פון ר' חנינא, פון א משנה אין דף פ"ז, די משנה זאגט דארט, אז טאמער די מאן זאגט, יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין, פשט כ'האב געוואוסט טאקע מיין פרוי האט געמאכט א נדר, אבער כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז די מאן קען מפר זיין. זאגט דארט די משנה, יפר, די טאג וואס די מאן ווערט געוואויר אז ער קען מפר זיין, יענע טאג קען ער מפר זיין, אפילו ס'איז אסאך נאכדעם וואס ער האט געהערט די נדר, ווייל דאס הייסט ביום שמעו, ביום שמעו מיינט די טאג וואס ער ווייסט סיי פונעם נדר און סיי אז ער קען מפר זיין. ווייטער זאגט די משנה, יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר, וואס איז טאמער דער מאן זאגט, כ'האב געוואוסט אז א מאן קען מפר זיין, כ'האב אבער נישט געוואוסט אז איך קען מפר זיין די נדר פון מיין פרוי, כ'האב געמיינט אז דאס איז אזא סארט נדר, וואס איך קען נישט מפר זיין, איז דא דא א מחלוקת, ר' מאיר אומר לא יפר, ר' מאיר זאגט ער קען נישט מפר זיין פארוואס? ווייל היות דו האסט געוויסט אז מען קען מפר זיין, און דו האסט געוויסט ס'איז דא א נדר, האסט נישט געוויסט די פרטי דינים, דאס הייסט נישט נישט געוויסט, ביום שמעו איז שוין געווען פאריגע וואך ווען דו האסט געהערט די נדר, און ממילא קענסטו יעצט נישט מפר זיין, וחכמים אומרים יפר, חכמים זאגן ניין, היות עס איז היינט געוואויר געווארן אז ער קען למעשה מפר זיין די נדר, הייסט היינט ביום שמעו און ממילא קען ער נאך היינט מפר זיין. על כל פנים, פירט די גמרא אויס, ואמאי, לויט ר' מאיר, פארוואס זאגט ר' מאיר לא יפר, ליהוי כשותק על מנת למיקט, פשט לאמיר טאקע זאגן אז ס'הייסט נישט ביום שמעו, אבער ווי נישט ווי, די סיבה וואס די מאן האט נישט מפר געווען ביז יעצט, ער זאגט טאקע א תירוץ, ווילסט עס נישט אננעמען, ווילסט נישט אננעמען אז ער האט נישט געוואוסט, ער האט געדארפט וויסן, גוט, אבער ווי נישט ווי ער האט נישט געוואלט מקיים זיין, איז דאך עס פונקט ווי א שותק על מנת למיקט, איז זאג אז קענסט יעצט מפר זיין אפילו אפאר טעג שפעטער אויכעט, און פון דעם אז מען זעהט אז ס'איז נישט אזוי, און ווי די ר"ן לייגט צו אז די ראיה איז נישט נאר פון ר' מאיר, די ראיה איז אויך פון די חכמים, ווייל די גאנצע מחלוקת צווישן חכמים און ר' מאיר איז סך הכל צו דער טאג וואס מען ווערט געוואויר הייסט ביום שמעו צו נישט, אבער נניח אז ס'וועט הייסן ביום שמעו, איז יעדער מודה אז ברגע ס'ווערט נאכט קען מען מער נישט מפר זיין,

קען א טאטע און א מאן מפר זיין ווי מען האט שוין געזען, זאגט די משנה, וואסערע סארט נדרים קען מען מפר זיין, דברים שיש בהן עינוי נפש, אזעלכע סארט נדרים וואס איז דא ביי דעם עינוי נפש, וואס די פרוי פייניגט זיך דורך די נדר, אזא סארט נדר קען די מאן מפר זיין, די זעלבע זאך די טאטע, אונז כאפט מען אן די לשון מאן אבער אלעמאל וואס מען זאגט מאן מיינט עס אויך די טאטע, על כל פנים פארוואס דווקא אזעלכע סארט נדרים, שטייט קלאר אין פסוק, די פסוק זאגט כל נדר וכל שבועת איסור לענות נפש, אויף דעם זאגט די פסוק אישה יקימנו ואישה יפרנו, אנדערע סארט נדרים נישט. יעצט דרך אגב, אונז האבן שוין געזען אז נישט נאר נדרים פון עינוי נפש קען א מאן מפר זיין, נאר אויך נדרים פון בינו לבינה, אזעלכע סארט נדרים וואס איז נוגע צו זייער שלום בית, קען ער אויך מפר זיין, מען האט געזען מ'לערנט ארויס אין פסוק פון דעם וואס שטייט בין איש לאשתו בין אב לבתו, און פארוואס רעכנט עס נישט די משנה אויס? די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם. על כל פנים, זאגט יעצט די משנה דוגמאות פון נדרים וואס יש בהן עינוי נפש, זאגט די משנה למשל, אם ארחץ, אם לא ארחץ, אזא סארט נדר, צו זי'עט זיך וואשן צו נישט, מ'עט זען אין די גמרא פונקט פון וואס מ'רעדט דא אין די משנה, וואסערע סארט נדר, ווייל אם ארחץ, אם לא ארחץ, דאס איז נישט קיין לשון פון א נדר, דאס איז א לשון פון א תנאי, אבער על כל פנים די ענין פון זיך וואשן, איז א ענין פון עינוי נפש, טאמער א פרוי מאכט א נדר זי וועט זיך נישט וואשן, פייניגט זי זיך, איז אזא סארט נדר, קען דער מאן מפר זיין, אדער אם אתקשט, ואם לא אתקשט, זיך פארבן די פנים, דאס איז אויך א עינוי נפש, איז דאס קען די מאן מפר זיין, אמר רבי יוסי, רבי יוסי קריגט זיך אויפן תנא קמא, רבי יוסי האלט אז דאס איז קלייניקייטן, זיך וואשן, זיך פארבן, דאס הייסט נישט עינוי נפש, אין אלו נדרי עינוי נפש, נאר וואס יא, ואלו הן נדרי עינוי נפש, ווייסט וואס הייסט עינוי נפש? זאגט רבי יוסי, אמרה, טאמער די פרוי למשל מאכט א נדר, קונם פירות העולם עלי, זי אסר'ט אויף זיך אלע פירות אין די וועלט, דא הרי זה יכול להפר, דא קען דער מאן מפר זיין, ווייל דאס איז עינוי נפש, דאס איז א גרויס צער אז זי קען נישט עסן קיין פירות, די ראשונים זאגן אז ס'קען נישט זיין אז זי מאכט עס לעולם, ווייל טאמער זי אסר'ט אויף זיך אלע פירות לעולם, האמיר געזען דאס איז א נדר וואס מ'קען נישט איינהאלטן, א נדר וואס מ'קען נישט איינהאלטן הייסט בכלל נישט קיין נדר, אבער ס'רעדט זיך פאר א צייטווייליגע תקופה לאמיר זאגן אויף א טאג, איז על כל פנים, אבער דאס הייסט געפייניגט, דא איז ר' יוסי מודה דאס הייסט עינוי נפש, וואס איז אבער טאמער א פרוי זאגט פירות מדינה זו עלי, זי אסר'ט אויף זיך פירות נאר פון איין מדינה, און ווי דער ר"ן זאגט ס'קען נישט זיין די מדינה וואו זי וואוינט, ווייל ווייטער טאמער ס'איז די מדינה וואו זי וואוינט איז דאס אוודאי א עינוי נפש, זיך גיין שלעפן צו א צווייטע מדינה קויפן פירות איז עינוי נפש, דא איז רבי יוסי מודה אז מ'עט קענען מפר זיין, אבער טאמער זי מאכט למשל א נדר אז זי גייט נישט עסן פירות פון יענע און יענע מדינה איז יביא לה ממדינה אחרת דא קען די מאן נישט מפר זיין פארוואס ווייל גיי טאקע טרעף פירות פון אן אנדערע מדינה פון די מדינה מוזט נישט עסן פירות אין יענע מדינה דאס הייסט אויך נישט עינוי נפש לויט רבי יוסי ווייטער וואס איז טאמער א פרוי מאכט א נדר פירות חנווני זה עלי זי אסר'ט אויף זיך פירות פון עפעס א געוויסע געשעפט איז אויכעט אינו יכול להפר פארשטייט זיך די מאן קען נישט מפר זיין ווייל קענסט גיין קויפן ביי א צווייטע געשעפט. אבער ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו, טאמער דער מאן איז צוגעוואוינט צו קויפן ביי דער געשעפט, און דער געשעפט איז די איינציגסטע געשעפט וואס לאזט אים קויפן אויף קרעדיט, אויף הקפה, און ממילא טאמער ער וועט נישט האבן קיין געלט וועט ער נישט קענען קויפן אין א צווייטע געשעפט נאר אין דער געשעפט, איז וועט ער דאך בלייבן שטעקן אן פירות, איז דא איז עס אוודאי עינוי נפש, הרי זה יפר איז דא איז רבי יוסי מודה אז דער מאן קען מפר זיין דער נדר, דברי רבי יוסי, פירט די משנה אויס דאס איז די רייד פון רבי יוסי, מ'עט זעהן אין די גמרא פארוואס די משנה חזר'ט איבער, דברי רבי יוסי, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האמיר געזען די משנה, אז נדרים פון עינוי נפש קען מען מפר זיין, פרעגט די גמרא נדרי עינוי נפש הוא דמפר? שאין בהן עינוי נפש אינו מפר, אנדערע סארט נדרים נישט? והא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האמיר שוין געזען די ברייתא, אז דאס שטייט אין פסוק בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה, האמיר שוין געזען א לימוד אז מ'קען אויך מפר זיין נדרים וואס איז נוגע צו בינו לבינה וואס איז נוגע צום מאן, איז זעמיר ס'איז דא אנדערע סארט נדרים אויכעט, וואס א מאן קען מפר זיין פארוואס רעכנט נישט די משנה אויכעט אויס די סארט נדרים? ענטפערט די גמרא, אמרי, האבן די בני ישיבה געענטפערט, הלין והלין מפר, אין הכי נמי, אוודאי קען די מאן מפר זיין ביידע סארט נדרים סיי עינוי נפש און סיי בינו לבינה, נאר וואס מיהו עינוי נפש מפר לעולם, אבל אין בהן עינוי נפש כדאיתה תחותיה הויא הפרה, מכי מגרש לה חייל עלה נדרה, פשט, זאגן די בני ישיבה ס'דא א חילוק צווישן נדרים פון עינוי נפש און נדרים פון בינו לבינה, ווייל נדרים פון עינוי נפש ברגע וואס די מאן איז מפר אזא סארט נדר איז עס מופר לעולם ועד, שפעטער לאמיר זאגן די מאן עט איר גט'ן איז עס ווייטער מופר, מה שאין כן נדרים פון בינו לבינה איז דאס ווילאנג ס'איז בינו לבינה ווילאנג זיי וואוינען צוזאמען, איז די נדר מופר, אבער ברגע וואס די מאן גט איר, ווערט די נדר צוריק חל, און דערפאר האט אונזער משנה נישט אויסגערעכנט אזעלכע סארט נדרים, ווייל די משנה האט געוואלט אויסרעכענען דייקא אזעלכע סארט נדרים וואס זענען מופר לעולם ועד. איז דרך אגב צייכענט די גמרא צו בדברים שבינו לבינה שאין בהן עינוי נפש, אבל יש בהן עינוי נפש לא חייל עלה נדרה, פשט, טאמער די די נדרים פון בינו לבינה האט אויכעט עינוי נפש, איז פארשטייט זיך ברגע וואס די מאן איז עס מפר, איז עס מופר לעולם ועד, אבער טאמער ס'איז נאר בינו לבינה, און ס'איז בכלל נישט דא דא א עלעמענט, פון עינוי נפש, דעמאלטס ברגע וואס זיי גט'ן זיך איז די נדר צוריק חל. פרעגט די גמרא איז עס דען אזוי? איז דברים שאין בהן עינוי נפש כי מגרש לה חיילא עלה אזא סארט נדר וואס ס'איז נישט דא דארט בכלל קיין עינוי נפש ס'איז נאר בינו לבינה אז ברגע וואס די מאן גט איר איז אטאמאטיש ווערט עס צוריק חל? והא תנן, פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה אין דף פ"ה, די משנה רעדט דארט, פון א פרוי וואס האט געמאכט א נדר זי האט גע'אסר'ט איר מעשה ידיים אויפן מאן, וואס מיר האבן שוין געזען אז איר מעשה ידיים זענען משועבד צום מאן, און ממילא בעצם האט זי נישט קיין רעכט צו מאכן אזא סארט נדר, ווייל ס'איז נישט איר'ס קענסטו נישט מאכן א נדר אויף יענעמ'ס א זאך, אבער וואס איז טאמער א פרוי האט יא געמאכט אזא נדר, זאגט דאך די משנה רבי יוחנן בן נורי אומר, יפר, די מאן זאל עס מפר זיין, איי פארוואס, די נדר איז דאך נישט חל, ווייל שמא יגרשנה, ס'קען זיין צום סוף עט איר די מאן גט'ן, ותהא אסורה לו, און שפעטער נאכן גט'ן עט די נדר חל זיין, און די מאן עט נישט קענען שפעטער צוריק חתונה האבן מיט איר, ווייל ער עט זיך בלייבן שטעקן מיט די נדר, עט נישט טארן הנאה האבן פון איר. איז דערפאר זאגט רבי יוחנן בן נורי א עצה טובה קא משמע לן זיי עס יעצט מפר, אזוי שפעטער טאמער דו עסט איר גט'ן עסטו נישט האבן קיין פראבלעמען. און וואס זעהן מיר דא? אלמא, כי מגרש לה, ומפר לה מעיקרא, הויא הפרה פון דעם אז מ'זעהט אז רבי יוחנן בן נורי געט אן עצה טובה מ'זאל עס יעצט מפר זיין, זעהן מיר אז אזא הפרה העלפט. איי וויאזוי העלפט אזא הפרה? טאמער דו זאגסט אז די גאנצע הפרה העלפט אויך נאר ביז נאכן חתונה, ברגע וואס מען גט זיך איז פאלט אוועק די גאנצע הפרה און די נדר איז צוריק חל, איז וואס איז די עצה פון רבי יוחנן בן נורי צו מפר זיין? איז וואס דען? ענטפערט די גמרא טאקע אן אנדערע תירוץ, אמרי, הלין והלין הויא הפרה, אז אוודאי סיי עינוי נפש סיי בינו לבינה, די הפרה איז א הפרה אפילו נאכן גט'ן אויכעט, אבער, אלא נדרי עינוי נפש, מפר בין לעצמו ובין לאחרים, אין בהן עינוי נפש, לעצמו מפר לאחרים אינו מפר, פשט, די זעלבע תירוץ ווי פריערט אבער נישט ביים זיך גט'ן, פשט, אפילו א נדר פון בינו לבינה נאכן זיך גט'ן ווערט עס נישט חל, אבער טאמער די פרוי וועט גיין חתונה האבן מיט א צווייטע מאן, דא האט קלאפט מיין נפקא מינה צווישן א נדר פון עינוי נפש און א נדר פון בינו לבינה, ווייל א נדר פון עינוי נפש ווערט קיינמאל נישט שפעטער צוריק חל, אבער א נדר פון בינו לבינה איז טאמער מען האט זיך געגט איז טאקע גארנישט געשען ווייל ס'קען נאך זיין די מאן וועט איר צוריק נעמען, אז די מאן וועט איר צוריק נעמען, עט די נדר נישט צוריק קומען, אבער טאמער זי וועט גיין חתונה האבן מיט א צווייטע מאן, איז ברגע זי האט חתונה מיט א צווייטע מאן, זענען אלע נדרים פון בינו לבינה וואס די מאן האט מפר געווען, זענען זיי צוריק חל. זאגט טאקע די גמרא, והכי קתני, און דאס איז פשט ביי אונזער משנה, אלו נדרים שהוא מפר בין לעצמו ובין לאחרים, אז די משנה רעכנט נאר אויס אזעלכע סארט נדרים וואס די מאן קען מפר זיין פאר אנדערע אויך, פשט אפילו זי האט נאכאמאל חתונה מיט א צווייטע, עט די הפרה נאך אלץ זיין א הפרה, נדרים שיש בהן עינוי נפש. רעכנט די משנה טאקע נאר אויס נדרים פון עינוי נפש, אבער אין הכי נמי אוודאי איז אויך דא נדרים פון בינו לבינה, די סיבה וואס די משנה האט עס נישט אויסגערעכנט איז ווייל די משנה האט נאר געוואלט אנכאפן אזעלכע סארט נדרים וואס די מאן קען מפר זיין פאר אנדערע אויך פאר א צווייטע מאן אויך, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה אם ארחץ אם לא ארחץ דאס איז אזעלכע סארט דוגמאות פון נדרים פון עינוי נפש, פרעגט די גמרא, היכי קאמרה, וואסערע סארט נדר רעדט מען דא? פשט אזוי ווי מען האט געשמועסט אין די משנה, אם ארחץ אם לא ארחץ דאס איז נישט קיין לשון פון א נדר, דאס איז א לשון פון א תנאי, איז פון וואס רעדט די משנה? אילימא דאמרה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ, פשט די גמרא וויל אפשר זאגן אז אפשר רעדט טאקע נישט די משנה פון א פרוי וואס האט געמאכט א נדר זיך נישט צו וואשן, פארוואס? ווייל איינער מאכט א נדר זיך נישט צו וואשן דאס הייסט נישט זיך געפייניגט, וואש דיך נישט, גארנישט געשען, נאר וואס דא רעדט מען פון א פרוי וואס האט געמאכט א נדר קונם פירות עולם עלי, וואס דאס איז שוין אוודאי יא א עינוי נפש לויט יעדעם סיי לויט די תנא קמא סיי לויט רבי יוסי איז דאס עינוי נפש, אבער וואס האט געמאכט א תנאי, אם ארחץ, טאמער כ'על זיך וואשן, דעמאלטס זאלן אלע פירות אין די וועלט זיין אסור אויף מיר, איז ביי דעם איז דא א מחלוקת תנא קמא רבי יוסי, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא דאס קען נישט זיין, פארוואס זאל די תנא קמא האלטן ביי אזא אופן אז די מאן קען מפר זיין? למה לה הפרה? וואס דארף זי א הפרה? לא תרחץ ולא ליתסרן פירות עולם עלה. פשט, וואש דיך נישט, ווילאנג דו וואשט דיך נישט איז די נדר נישט חל. איז וואש דיך נישט, עט די נדר נישט חל זיין עסט קענען עסן אלע פירות. וואס איז די צד בכלל אז מ'קען מפר זיין אזא נדר? ס'איז דאך נישט קיין עינוי נפש לעת עתה איז עס נישט קיין עניני נפש. און ווי דער ר"ן לייגט צו נאך א קנייטש אז בעצם אונז וועמיר זעהן דף פ"ט איז דא דארט א מחלוקת רב נתן די חכמים לגבי א נדר וואס מ'האט געמאכט על תנאי וואס די תנאי איז נאכנישט נתקיים געווארן און ממילא איז די נדר אויך נאך נישט נתקיים געווארן פשט לאמיר זאגן א מענטש מאכט א נדר אז די נדר וועט נאר חל זיין טאמער אזוי און אזוי וועט געשען און יענע זאך נאך נישט געשען פשט אז די נדר האט נאך נישט חל געווען איז קען מען יעצט מפר זיין דעם נדר צו נישט איז ר' נתן זאגט אז נישט חכמים זאגן אז יא איז זאגט דער ר"ן אבער דאס איז אלעס ווען די תנאי אליין איז א עינוי נפש פשט לאמיר זאגן דארט רעדט זיך די משנה א פרוי וואס האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט הנאה האבן פון איר טאטע טאמער זי איז משמש איר מאן, איז דא איז פשט אזוי, דער נדר אליין איז אז זי גייט נישט צו איר טאטע, דער תנאי איז אז זי גייט נישט משמש זיין איר מאן, איז דא ביי ביידע סיי דער תנאי און סיי דער נדר איז גענוג א סיבה אז דער מאן זאל עס קענען מפר זיין, ווייל טאמער זי העט איינהאלטן דער תנאי און זי העט נישט איינהאלטן דער נדר, איז דער מאן העט דאך נישט האבן קיין פרוי, די פרוי העט אים נישט קענען משמש זיין, איז דאך עס בינו לבינה, ווייטער טאמער זי העט נישט איינהאלטן דעם נדר און זי העט איינהאלטן דעם תנאי, איז א ענין פון עינוי נפש זי קען נישט גיין צום טאטן, איז דארט זאגן טאקע די חכמים אז די מאן קען מפר זיין די נדר ווייל די תנאי אליין באדערט אים, די תנאי אידעך א תנאי פון עינוי נפש אדער פון בינו לבינה, דארט זאגן די חכמים מ'קען מפר זיין, אבער דא די תנאי אידעך נישט עינוי נפש לויט ווי די גמרא האלט יעצט, זיך נישט וואשן? וואש דיך נישט! נאר וואס? האסט מורא אז די פירות שפעטער עט ווערן אסור אויף איר און דאס איז שוין יא א פראבלעם? גוט מ'האלט דאך נישט דארט, ווילאנג מ'האלט נישט דארט איז נישט דא נישט קיין עינוי נפש, נישט קיין בינו לבינה, וואס דערציילט בכלל אז די מאן זאל קענען מפר זיין אזא נדר? ועוד, נאך מער פרעגט די גמרא, בהא לימא ר' יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש, דילמא רחצה ואיתסרו פירות עולם עלה, פשט, וואס פאסט די לשון ר' יוסי זאגט ביי אונזער משנה אין אלו נדרי עינוי נפש, ס'איז נישט קיין נדר פון עינוי נפש, ס'איז נישט ריכטיג, אוודאי די נדר עינוי נפש, די נדר איז נאר איינמאל עינוי נפש, די תנאי איז נישט עינוי נפש, פשט מ'זאגט פאר די פרוי וואש דיך נישט, און במילא ס'עט נישט צוקומען צו קיין פראבלעם. אבער די נדר אליין, אוודאי די נדר איז א נדר פון עינוי נפש. און וואס איז די לשון אין אלו נדרי עינוי נפש וואלט געפאסט סאך בעסער אז רבי יוסי זאגט אז מ'קען נישט מפר זיין ווייל ס'איז נישט דא דא א ענין פון עינוי נפש אבער נישט אז די נדר אליין איז נישט קיין עינוי נפש אוודאי די נדר איז עינוי נפש. און ממילא זאגט טאקע די גמרא אנדערש פשט אין משנה ואלא דאמרה קונם הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ. פשט, יעצט ציט די גמרא צוריק, די גמרא נעמט אוודאי אן אז לויט די תנא קמא זיך נישט וואשן הייסט זיך געפייניגט, ס'איז א עינוי נפש, א מענטש דארף זיך וואשן, נאר וואס, וואס רעדט די משנה, די משנה רעדט זיך אז די פרוי האט געמאכט א נדר, זי אסר'ט אויף זיך זיך צו וואשן לעולם ועד, טאמער זי וועט זיך וואשן איין מאל, פשט אזוי, ווילאנג זי וואשט זיך נישט איין מאל איז די נדר נישט חל, אבער ברגע וואס זי וואשט זיך די ערשטע מאל, מער, עט זי זיך נישט טארן וואשן, די ערשטע מאל עט זי מעגן, אבער מער פון דעם נישט, שפעטער איז די נדר חל. איז וואס איז די חידוש אין די תנא קמא? די חידוש איז, משום הכי מיפר לה, אז די מאן מעג מפר זיין אזא נדר. איי וואס איז די חידוש? טאמער די תנא קמא האלט אז זיך נישט וואשן הייסט געפייניגט, פארשטייט זיך אז ער קען עס מפר זיין. איז די חידוש איז, ווי די ר"ן שמועסט אויס, אז די הלכה איז ווי די חכמים און נישט ווי ר' נתן פון דף פ"ט. פשט, לויט ר' נתן, כל עוד וואס די פרוי האט זיך נאכנישט געוואשן, האט דאך די נדר נישט חל געווען. איז פשט ס'איז נאכנישט דא דא קיין נדר איז לויט רבי נתן קען מען נישט מפר זיין. דאס זאגט די תנא קמא פון אונזער משנה ס'איז נישט אזוי אז די הלכה ווי די חכמים אז היות וואס די תנאי אליין איז אויך א פראבלעמאטישע תנאי ס'איז אויך א תנאי פון עינוי נפש פשט ווילאנג זי האלט איין די תנאי ווילאנג זי וואשט זיך נישט די ערשטע מאל איז טאקע די נדר נישט חל אבער זי איז נישט געוואשן זי גייט דאך שמעקן זאגט די תנא קמא אז אזא סארט נדר קען מען שוין יעצט מפר זיין ווייל דהיכי תעביד וואס דען זאל די פרוי טון תרחץ טאמער זי וועט זיך וואשן איין מאל מתסרא הנאת רחיצה עלה, וועט זי זיך קיינמאל מער נישט טארן וואשן נאכדעם, לא תרחץ, און טאמער זי וועט זיך נישט וואשן איז טאקע דער נדר וועט נישט חל זיין, אבער אית לה ניוולא, ס'וועט שמעקן, ס'איז א ניוול, ס'איז א עינוי נפש, דערפאר זאגט דער תנא קמא אז די מאן קען מפר זיין, ורבי יוסי סבר, רבי יוסי קריגט זיך אויף די תנא קמא, און רבי יוסי האלט אפשר דלא רחצה ולניוול לא חיישינן, רבי יוסי האלט אז זיך נישט וואשן הייסט נישט קיין עינוי נפש, דאס הייסט נישט זיך געפייניגט, פארדעם זאגט רבי יוסי אז נישט די תנאי און נישט די נדר אליין זענען עינוי נפש, זאגט רבי יוסי מען קען נישט מפר זיין אזא סארט נדר, איי פרעגט די גמרא אויב אזוי אי הכי ליתני הכי אויב אזוי וואלט רבי יוסי געדארפט זאגן די משנה רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו עינוי נפש, רבי יוסי וואלט געדארפט רעדן פון די תנאי נישט פון די נדר אליין, פשט אזוי, וואס איז די עיקר נקודה וואס רבי יוסי וויל אונז זאגן אין די משנה, ער וויל אונז זאגן אז זיך נישט וואשן הייסט נישט געפייניגט, ס'הייסט נישט עינוי נפש. איז אויב אזוי פארוואס רעדט ער נישט פון די תנאי? פשט, די תנאי און די נדר איז דאך ביידע די זעלבע זאך, ווייל טאמער זי האלט איין די תנאי, טאמער זי וואשט זיך נישט די ערשטע מאל, איז פשט, זי גייט זיך קיינמאל נישט וואשן, און טאמער זי האלט יא איין די תנאי און זי האלט נישט איין די נדר, איז ווייטער קען זיך קיינמאל נישט וואשן, פשט, ביידע בעצם איז אז די פרוי וואשט זיך נישט, סיי טאמער זי איז מקיים די תנאי וואשט זיך קיינמאל נישט, סיי טאמער זי איז מקיים די נדר וואשט זיך קיינמאל נישט, ביידע די זעלבע, אבער רבי יוסי וואלט סאך ענדערשער געדארפט רעדן פון די תנאי ווי רעדן פון די נדר אליין, ווייל היות וואס רבי יוסי רעדט דאך פון די נדר אליין, רבי יוסי זאגט אין אלו נדרי עינוי נפש, איז קען א מענטש האבן א טעות און זאגן אז ווייסט פארוואס רבי יוסי לאט נישט די מאן מפר זיין, ווייל די נדר איז נישט קיין עינוי נפש, אבער טאמער די נדר וואלט געווען עינוי נפש, דעמאלטס וואלט רבי יוסי מסכים געווען אז מען קען מפר זיין, איז דאך אוודאי נישט אזוי, ווייל טאמער די נדר איז א נדר פון עינוי נפש אבער די תנאי איז נישט עינוי נפש, האלט רבי יוסי ווייטער די זעלבע זאך, קענסט נישט מפר זיין. פשט, לאמיר זאגן א פרוי מאכט א נדר, קונם פירות עולם עלי אם ארחץ, די נדר אליין, קונם פירות עולם עלי, איז א נדר פון עינוי נפש, אבער די תנאי אם ארחץ איז נישט קיין עינוי נפש, האלט ווייטער רבי יוסי, קענסט נישט מפר זיין, פארוואס? ווייל די תנאי איז נישט קיין עינוי נפש, וואש דיך נישט! איז אויב אזוי וואלט רבי יוסי געדארפט רעדן פון די תנאי, ענדערשער ווי רעדן פון דעם נדר. אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש די פשט אין די משנה, אז ס'רעדט זיך נישט ביי א ציור אז די פרוי האט געמאכט א נדר אז די תנאי איז אז טאמער איך וואש זיך איין מאל טאר איך זיך קיינמאל נישט וואשן, ניין מ'רעדט נישט פון זיך וואשן איין מאל, נאר דאמרה די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז די פרוי האט געמאכט א נדר הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום, זי רעדט פון דעם טאג לאמיר זאגן זי שטייט זונטאג און זי זאגט טאמער איך וואש זיך זונטאג וועל איך זיך קיינמאל נישט טארן וואשן, פון דעם רעדט די משנה. איז לויט די תנא קמא, תנא קמא האלט אז אפילו זיך נישט וואשן פאר איין טאג הייסט אויך עינוי נפש, און ממילא היות וואס די תנאי איז עינוי נפש, זאגט די תנא קמא די מאן קען מפר זיין דעם נדר, מען קען נישט זאגן פאר די מאן וואס באדערט דיך וועט זי זיך נישט וואשן היינט ס'נישט קיין עינוי נפש, ניין ס'איז עינוי נפש, די מאן קען מפר זיין ווייל די תנאי איז עינוי נפש, ורבי יוסי סבר, רבי יוסי האלט, ניוול דחד יומא לא שמיה ניוול, פשט, ס'הייסט אפילו נישט, ס'איז ניטאמאל נישט עינוי נפש, ס'איז גארנישט, אפילו נישט קיין ניוול, ס'איז גארנישט מיט נישט, נישט זיך וואשן איין טאג. און פאר דעם האט רבי יוסי נישט געוואלט זאגן תנאי זה אינו בעניני נפש אז די תנאי איז נישט קיין עניני נפש ווייל שכוייח אוודאי די תנאי איז נישט קיין עניני נפש וואסערע תנאי רעדט מען דא פון זיך נישט וואשן איין טאג דאס איז נישט קיין שום חידוש פאר דעם האט רבי יוסי געזאגט אין אלו נדרי עניני נפש נישט נאר די תנאי איז נישט קיין עניני נפש די תנאי איז גארנישט כ'קוק עס אפילו נישט אן די נדר אז זי וועט זיך קיינמאל נישט טארן וואשן דאס הייסט אויך נישט קיין עניני נפש ביי מיר פשט לאז אפ די תנאי די תנאי פארשטייט זיך נישט קיין עניני נפש אבער אפילו די נדר אליין הייסט נישט עניני נפש ווייל אפילו א פרוי וואס וואשט זיך קיינמאל נישט לויט רבי יוסי הייסט נישט עניני נפש און פארשטייט זיך א פרוי וואס וואשט זיך נישט א טאג הייסט אויך נישט עניני נפש דאס איז די חידוש וואס רבי יוסי האט אונז געוואלט זאגן אין די משנה.